ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל, טא פארוואס האט די תורה געמאכט אז זאל זיין א גורל די ביי די צוויי בהמות פון יום כיפור? פארוואס האט די תורה געמאכט זאל זיין א גורל איינס לה' איינס לעזאזל? פארוואס מיט א גורל? פארוואס נישט קענען קובע זיין דאס לה' און דאס לעזאזל? דער רב סעדי' גאון א מורא'דיגע זאך, אין דעם הייליגן טאג אין יום כיפור, דער רבונו של עולם האט געוואלט אז א איד זאל וויסן, אז אז אפילו א בהמה איז דאך נישטא ווער ס'גייט לשם ווער ס'גייט לעזאזל נאר על פי גורל, על פי גורל טייטש איז נישטא קיין יד אדם באמצע, יעצט אפילו ביי בהמה איז נישטא קיין יד אדם באמצע ס'איז אלץ נאר פון מיר, ס'איז אלץ נאר פון מיר, נאר פונעם אייבערשטן אן קיין שום בחירה פון א מענטשן, א גורל איז אפילו ביי בהמה, וואס האסטו צו וויינען אויף דיינע פראבלעמען, זעהסט דאך אפילו ביי בהמה איז דאך נאר על פי גורל נאר פונעם אייבערשטן, פארוואס האט די תורה געהייסן עס זאל זיין א גורל ביי די בהמות? און אז דו ווייסט אז יעדע זאך איז נאר פונעם אייבערשטן, ממילא קען מען שוין ממשיך זיין אלע מצוות אין פרשת קדושים, וואס די תורה זאגט לא תקום ולא תיטור, ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבבך, פארוואס זאל אזוי טייטשט דאך דער חינוך אין מצוה רמ"א זאגט ער פארוואס לא תקום, פארוואס זאל מען נישט נוקם זיין, פארוואס זאל מען נישט נוקם זיין אין יענעם, זאגט ער, זאגט דער חינוך, משרשי המצוה. ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט שידע האדם ויתן על לבו, ער זאל גוט לייגן אין הארץ, כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע, יעדע זאך וואס עס פאסירט דיר מטוב עד רע איז נישט דער מענטש וואס האסטו נוקם צו זיין, איז סיבה מאת השם ברוך הוא, שתבוא לו מאת השם ברוך הוא, עס האט גארנישט מיט אים. ומיד האדם מיד איש אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא, עס קען נישט זיין קיין מציאות אז א מענטש זאל דיר עפעס מאכן אן קיין רצון השם, איז וואס האסטו נוקם זיין אין אים? אוודאי האט יענער געקריגן א עונש אויף דעם וואס האט דיר געטשעפעט, יא? אבער אבער דו וואלסט געהאט דעם זעלבן צער אויך טון יא? פונקט ווי די וועלט זאגט איינער עס איז נישט געגאן קיין וואסער אין קראן, איז נישט געגאן קיין וואסער, האט גערופן א אינסטאלאטאר, א פלאמער, און אויפגעהויבן די אלע באלאטעס, און און געשניטן די צינורות, ביז איינער האט צוגעגאנגען האט אים געזאגט וואס שניידסטו די צינורות? ער האט פשוט נישט געצאלט די שטייער פאר די שטאט, ער האט נישט געצאלט די שטייער פאר די שטאט, גייט צאלן די שטייער, די וואסער איז נישט געגאנגען, נישטא קיין שום פראבלעם אין צינורות, ער דארף צאלן ארנונה אין שטאט, זאגט ער די זעלבע זאך איינער האט דיר געטשעפעט, טשעפעסט אים צוריק, וואס האסטו עס מיט אים, ס'האט בכלל נישט מיט אים, פונקט ווי דער וואס שניידט די צינורות, ס'איז דאך אלס פון רבונו של עולם. זאגט ער על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו זאגט דער חינוך כי עוונותיו גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך.

אמר לו לאו, האט שמעון געזאגט ניין, איך וויל דיר נישט געבן. למחר אמר לו, צומארגנס בעט שמעון צו ראובן השאילני קרדומך בארג מיר דיין האק. אמר לו האט אים ראובן געזאגט איני משאילך איך בארג דיר נישט כדרך שלא השאלתני, פונקט ווי דו האסט מיר נעכטן נישט געוואלט בארגן, זו נקמה דאס הייסט נקמה. און דאך האבן צוויי אחים מסביר פשוט. ווען דו דארפסט א האמער, צו א האק, צו אמאל וואס דו דארפסט, איז דא אין הימל געשריבן ווער זאל דיר עס געבן, א שטייגער, ס'איז געשריבן אין הימל א ראובן דארף דיר געבן די האק, יא? איז דער וואס ער גיט דיר נישט די האק, דו ווייסט פארוואס? ווייל ער הייסט נישט ראובן, און וואס ביסטו נוקם צו זיין אין אים? וואס ביסטו נוקם, ער הייסט נישט ראובן, אין הימל שטייט א ראובן זאל דיר עס געבן, נישט ער, וואס האסטו, ס'איז פונקט ווי איינער וועט אריינגיין אין בית מדרש זאגט דער חפץ חיים, ער זאגט פונקט ווי איינער האט אריינגעגעבן בית מדרש, און ער פרעגן, ווער איז דא ראובן? דו ביסט ראובן? ניין! דו ביסט ראובן? ניין! זאגט מען, זיי ווערן צוקאכט, פארוואס ביסטו נישט ראובן? פארוואס ביסטו נישט? אזוי צו זיין צוקאכט? ניין! זאגט ער, די זעלבע זאך, וואס ביסטו צוקאכט פארוואס ער וויל דיר נישט בארגן? וואס זעסטו עס איז נישט ער? אפילו ער וויל וואלט ער נישט קענען בארגן, ווייל אין הימל שטייט א ראובן זאל דיר עס בארגן. דאס איז טייטש לא תקום, מיט דאס לעבן מיטן אייבערשטן. אין הימל שטייט אז ראובן זאל דיר עס בארגן. ער פאר דעם וואס ער וויל נישט האט ער האט ער א חשבון מיט דער רבש"ע מיט דעם חשבון דאס האט נישט מיט דיר אבער דו דארפסט וויסן אז פאר דיר איז אזוי באשערט געווארן און חפץ חיים איז אויף דעם מסיים אשרי אנוש גליקליך איז א מענטש וואס יצייר תמיד במחשבתו וואס שטענדיג איז ער זיך דאס מצייר בכל מאורעותיו בחייו הפרטיים ובמסחרו אין די לעבן אין די ביזנעס וליבו יהיה בריא ושלם אז א מענטש לעבט געזונט לא יצטער על אחרים לא יקום ולא יטור אמאל איז דאס שוין פאר פאר די יארצייט די אנדערע וואך אין כבודו דעם רשב"י און דאס שטייט אין חזל אין ירושלמי שביעית פרק ט' הלכה א' זאגט דער ירושלמי אז ווען ס'איז אריבער דרייצן יאר נאך וואס רבי שמעון איז געווען אין מערה איז ער געשטאנען אין די טיר איז ארויסגעגאנגען ער שטייט ביי די טיר פון מערה און האט געזען דארטן א צייאד וואס פרואווט צו כאפן פייגעלעך און כדרכם של צייאדים ווי ס'איז דאך איינס גייט יא צוויי נישט צוויי יא דריי נישט דריי יא פיר נישט איינס גייט יא איינס גייט נישט אבער ר' שמעון האט געהערט דעם בת קול, האט געהערט א בת קול פון הימל, דימוס, דימוס הייסט ער איז באפרייט, און דעמאלטס זעהט ער ער קען אים נישט כאפן, ער קען אים נישט כאפן, ר' שמעון הערט ווייטער א בת קול, ספקולא, ספקולא הייסט נלכד, ער איז נלכד געווארן, ער, דעמאלטס זעהט ער ווי ער כאפט אים. האט געזען ר' שמעון אז אלעס גייט מיט א בת קול פון הימל, האט ער געזאגט צו ר' אלעזר וואס האבן מיר דא צו מורא האבן פון מענטשן אויב א פייגעלע קען מען נישט כאפן אן קיין רשות פון הימל, א פייגעלע קען מען נישט כאפן אן קיין רשות פון הימל, יא, און וואס האבן אונז דא צו מורא צו האבן? ארויס. דער געדאנק דא וואס א מענטש דארף אריינלייגן גוט אין קאפ. אז די פייגעלע קען מען נישט כאפן אן קיין בת קול פון הימל, שטייט א מענטש א צייד, דו קענסט זיך פארשטעלן, ער איז געשטאנען און געקוקט, ש, יעצט איז געגאנגען, ווייל איך האב עס דא געמאכט, אה, דא, ווייל איך בין געגאנגען דארטן, ווען איך מאך דאס וואלט איך אים יא געכאפט, די מאל האב איך אים נישט געכאפט, ווייסט פארוואס, ווייל איך בין געגאנגען דארטן. דער דו, נו, אבער רבי שמעון הערט איז נישט וועגן דעם און נישט וועגן דעם, ס'איז ווען דא א בת קול דימוס, דעמאלט זאלן שטיין צען טויזנט צייאדים מומחים עס צו כאפן, וועט מען זיי אויך נישט כאפן, ווייל ס'איז דא א בת קול דימוס. איר פארשטייט, ביז רבי שמעון האט געהערט דעם בת קול, שטעלט אייך פאר מיר שטייען אזוי צוויי ציידים, איינער כאפט יא איינער כאפט נישט, וועט מען זאגן, ער איז א מומחה און ער איז א לא יצלח, ער איז א אומן, אבער רבי שמעון האט דאך געהערט דעם בת קול. דאס איז גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. צו וויסן אז עס האט גארנישט קיין קשר נישט מיט דיין מעשים נישט מיט דיין כשרונות, עס גייט מיט א בת קול פון הימל. ס'איז נישט נאר ביי די פייגעלעך, ביי יעדן ביזקעל, ביי יעדן ביזנעס איז דא א בת קול פון הימל. נעע, אין אלסדינג איז דא א בת קול, ס'דרייט זיך מיט בת קול'ס, און ממילא הערט מען אנ, הערט מען אויף צו הערן אנדערע קולות, אז מען דרייט זיך אין דעם בת קול. אז מען איז זיך מתבונן. מען דערציילט נאך, ס'איז געווען פאר איבער פופציג יאר צוריק, איז געווען, עס איז א תקופה, נעבעך וואס אפאר פליגערס זענען געפאלן.

א קבוצה פון פון כפרים, דארפסמען, וואס האבן געלעבט, געוואוינט אין א פארשידענע ערטער, א קבוצה פון כפרים, דארפס מענטשן, וואס זענען ארויף געפארן אויפן בריק, אויפן גשר, וואס איז געווען דארטן אויפן טייך, אין מיר, אויפן טייך, אויפן גשר, און דער גשר האט אונטערגעזעצט, און אלע זענען אריינגעפאלן אין ים און דערהרגעט געווארן. אלע דערהרגעט געווארן. האט רבי ירוחם דעמאלטס מסביר געווען, גיט א קוק א אינטערעסאנטע זאך, גיט א קוק וואס דער פשט איז, א מלך בשר ודם ווען ער איז גוזר פאר איינער דארף קריגן א עונש מוות, וואס טוט ער? די אלע וואס דארפן קריגן א עונש מוות לייגט ער אריין אין א תפיסה, איינגעבינדן, און ווען ס'קומט דער טאג וואס ער דארף זיי ארויסנעמען להורג, צו הרג'נען, נעמט ער ארויס אלעמען און הרג'ט זיי. להבדיל ביים רבונו של עולם דארף נישט גיין אזוי, ער האט גוזר געווען אויף איינעם מוות, ער לאזט אלעמען זיך באפרייען, ער גייט און דרייט זיך אין שטוב, אין שול, אין די ביזנעס, ער דרייט זיך, ווען ס'קומט די מינוט נעמט ער אלעמען אריין אין איין באס אויפן בריק און אלע האבן געענדיגט אזוי אין איין זעץ, איר פארשטייט? ער לאזט אלעמען זיך דרייען, זיי דארפן זיך נישט דרייען תפיסה. דרייען זיך ארום אלע אין די ביזנעס ווי ס'איז, און ווען ס'קומט די צייט וואס זיי דארפן איז מסבב א סיבה זאלן אלע אנקומען אויף איין באס אויף איין בריק, און אזוי זענען זיי געפאלן, וואס איז די געדאנק דערפון? אז דו זאלסט נישט מיינען אז ווען דו פארסט נישט אויף דעם באס אויפן בריק וואלסטו נישט געשטארבן, פארקערט, ווייל דו האסט געדארפט שטארבן וועגן דעם ביסטו אנגעקומען דא אויפן בריק אויפן באס. און ממילא איז נאר צום בורא עולם, נאר געשריי צום בורא עולם צו פארשטיין. דאס איז בין אדם לעצמו, ס'איז בין אדם לחבירו, דאס איז לא תקום ולא תטור, ס'איז בין אדם לעצמו, ווי דער שפת אמת זאגט נאך די וואכעדיגע סדרה אין פרשת קדושים נאך אחרי קדושים, אין אנהייב פרשה איש אמו ואביו תיראו, וואס זאגן חזל, וואס איז דאס איזהו מורא? לא ישב במקומו, טאר נישט זיצן אויפן טאטנ'ס פלאץ. יא, דאס איז מורא. זאגט דער אייבישטער, את ה' אלוקיך תירא, איך בין דיין טאטע. לא ישב במקומו, הער אויף צו זיצן אויף מיין פלאץ, הער אויף צו פירן די וועלט. הער אויף צו פירן די וועלט, האט אזויפיל טענות און מענות, דא דאס געפעלט אים נישט און יענץ געפעלט, הער אויף צו זיצן אויף מיין פלאץ, הער אויף צו פירן די וועלט. הער אויף צו האבן טענות, ווי זאגט דער בית אברהם האט געזאגט, איז ידוע ביי שביעי של פסח איז דאך געווען א קטרוג, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, יא? געווען א קטרוג, פרעגט די בית אברהם פארוואס איז נישט געווען דער קטרוג ביי יציאת מצרים א וואך פריער? א וואך פריער האט נישט געווען קטרוג, דעמאלטס איז אויך געווען די מצב ואת ערום ועריה, ערומים מן המצוות, פארוואס איז דעמאלטס נישט געווען די קטרוג הללו עובדי, פאר א וואך צוריק? האט ער פאר א וואך צוריק האסטו געווען שטיל.

ווען הייבסטו מיט טענות? מתאוננים, מען ווייסט די וועלט זאגט אז פארוואס מתאוננים אין להם חלק לעולם הבא? מתאוננים האבן נישט קיין חלק, ווייסט פארוואס? וואס איז מתאוננים? טענות, וועסט אים געבן עולם הבא וועט ער דארטן אויכעט האבן טענות, גיי ארויס פון דא, פארשטייט? ממילא נאר פארקערט, ווען ס'גייט מיט די אמונה, ווי זאגט ער? רב שמשון רפאל הירש ער זאגט אז די וואך דא ביי די שעיר לעזאזל שטייט יעמד חי וואס איז געווען גורל לשם איז געווען גורל לעזאזל און דער שעיר לעזאזל שטייט יעמד חי לפני השם ער געשטאנען דא לעבעדיג דערווייל איז זיין חבר דעם צווייטן א שעיר לשם דאך געווען א גורל לשם א שעיר לשם א שעיר לעזאזל דעם חבר האט מען דערווייל געשחטן, מען האט אריינגענומען קטורת לפני ולפנים, און דער שעיר לעזאזל שטייט לעבעדיג ער גיט א קוק נעבעך, מיין חבר האט מען געשחטן, איך בין א חברה מאן, איך בין געבליבן לעבעדיג, הא! שפעטער שעכט מען דעם פר, נאך גענומען א גוטע פאר שעה, גענומען דעם פר, אריינגענומען די בלוט לפני ולפנים, און אויפן פרוכת, אויפן כפורת אויפן פרוכת, שפעטער פון דם השעיר לשם אויך די כפורת אויפן פרוכת. נאך אלע עבודות האט מען ארויסגענומען די שעיר לעזאזל, און ער שטייט לעבעדיג אזוי, האט געזאגט, א קוק איך בין געבליבן לעבן און ער נישט, וואס איז געווען אבער די סוף? די סוף איז געווען מען האט איהם גענומען גלייך לעזאזל, אז דיין חבר דער לשם ער איז געגאנגען די בלוט לפני ולפנים אין קדשי קדשים, דו גייסט לעזאזל. זאגט ער, אזוי קוקט אויס די וועלט, נישט אלעס וואס זעט דיר אויס גוט איז טאקע גוט, נישט אלעס וואס זעט דיר אויס שלעכט איז שלעכט, דו מיינסט יענעם, יענעם, יענעם איז גוט מיר איז שלעכט, יענעם איז שלעכט מיר איז גוט, נישט אלעס וואס זעט דיר אויס. האט געזען וואס דא איז געווען די סוף. די זעלבע זאך זאגט מען ביי ביי די קטורת, נאך אלץ מפני פרשת השבוע. מ'האט גענומען די קטורת סמים, מען זאגט מיר עס יעדן טאג. שלש מאות ושישים ושמונה מנים היו בה, שלש מאות ושישים וחמשה איז געווען כמנין ימות החמה. מנה לכל יום יעדן טאג פרס בשחרית, ופרס בין הערביים. שלושה מנים יתרים, שמהם מכניס כהן גדול מלא חפניו ביום הכיפורים און די שלושה. מ'האט אריינגענומען לפני ולפנים.

האסט מיך ארויסגענומען פון דעם גאנצן כלל, הייבט מיך אן צו שטויסן אויך, אבער וואס איז געווען, נאך איין טאג האט מען געזען פארוואס, ווייל זיי זענען אריינגעגאנגען לפני ולפנים, זיי זענען געווען די קטורת לפני ולפנים, דאס איז נישט געטרויטן, נאר פארקערט, די די מאן איז, ווי ביז נעכטן האט ער געפרעגט מה נשתנינו, האבן זיי געזען אז ס'איז למעליותא, די אלע זעצער זענען נישט לגריעותא, מ'האט דאס געמאכט גרעסער, וואס איז געווען רב שמעון, ווער האט א סטודיו איז רב שמעון יא בר יוחאי, ווער האט א סטודיו וואס איז רב שמעון, און ווי זינגט מען בר יוחאי, במערת צורים שעמדת,

אויף יראת שמים, אבער די זעלבע זאך אויפן גאנצע תהלוכות החיים, אלזא אז ער האט געוועלקערט צו וויסן דא איז יום טוב'דיג, אז מיר פארשטייען נישט אין די אלע זאכן, איז ווען ס'קומט באמונת איתן צום בורא עולם, דעמאלטס איז די אלע מצוות ואהבת לרעך כמוך, דעמאלטס איז די אלע, די דאנערשטאג איז די יארצייט פון ר' דויד'ל טאלנא, דוד'ל טאלנער נו דוד'ל טאלנער זאגט דאס שטייט דאך לא תקום לא תטור ואהבת לרעך כמוך אז די יארצייט איז בנצח שבנצח נצח שבנצח מיטוואך ביינאכט איז נצח שבנצח ער פלעגט זאגן נצח שבנצח מנצח זיין די ניצחונות דאס איז א ניצחון מנצח למנצח דאס איז א ניצחון

עס איז געווען נאך א נפקא מינה, רבי דוד טאלנער איז געווען די עשירים, זיי זענען געווען עשירים, און רבי יוחנטשע ראחמיסטריווקא איז געווען נאר ארמעלייט. איז איינער האט אים געפרעגט אמאל רבי דוד'ל טאלנער, רבי ווי אזוי איז דאס ביי דיר זענען די עשירים ביי די ברודער זענען די ארמעלייט? פארוואס ביי דיר זענען די עשירים ביים ברודער די ארמעלייט? האט ער אים געזאגט דו פארשטייסט נישט? ביי מיר איז דא דא טויזענטער אידן, מענטשן ווארטן אין שורה ביז מען קען אריינקומען צו מיר. ס'איז דאך טויזענטערס, איר מוזט נישט אריין, ער קומט שוין אריין, האב איך נישט צופיל צייט צו אים, איך מוז אים זאגן לחיים ולשלום א גוט יאר, גייט ער ארויס אינדרויסן און זאגט איך גיי גלייך צום אייבערשטן, גיב א קוק ביי דעם רעבן אין א האלבע מינוט, איך גיי גלייך צום אייבערשטן, דערפאר ווערט ער א גביר. ביים ברודער איז דא א קליינער עולם, און ער איז א גרויסער בעל מידות אויך, ער זיצט מיט יעדן איינעם דריי פערטל שעה, יענער גייט ארויס, ער פילט ער האט אויסגעשפרייט די הארץ, ער האט אויסגעגאסן ס'הארץ, דערפאר בלייבט ער אן ארעמאן,

מדרש אין במדבר, פרשת במדבר, שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו ועשה אותנו דגלים שנאמר איש על דגלו, זאגט רבי דוד'ל טאלנער אין דעם חודש וואס איז בשם אלוקינו נדגול ס'איז חודש אייר ווי אונז געפינען מיר זיך יעצט, אין דעם חודש איז ימלא ה' כל משאלותיך, איז די אייבערשטער ממלא אלע משאלות פון א אידן אין דעם חודש.

אמאל נישט ענטפערן יענעם, די אויגן, די מויל, לאמיר זען דאס. איז אז מען רעדט וועגן די מידות דא, וואס ער האט געזאגט נצח שבנצח האט ער געזאגט רבי דוד'ל טאלנער מנצח זיין די נצחונות, ער האט א מורא'דיגע לשון פון רבינו סעדיה גאון, רב סעדיה גאון. דא א פסוק אין תהילים מ א, דוד המלך זאגט אין תהילים, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב, וואס טייטש הגדיל עלי עקב? ער לאקערט נאך מיר, ער מאכט געפערליכע זאכן, ער מאכט מיר געפערליכע זאכן, וואס שטייט ווייטער זאגט דוד המלך ואתה השם, חנני והקימני, ואשלמה להם, איך וועל זיי באצאלן, וואס וועל איך באצאלן? זאגט רב סעדיה גאון אין דעם לשון, ואשלמה להם, ישלם להם טובה תחת רעה, אנשטאט די שלעכטס וואס זיי האבן אים געמאכט, זאגט ער ער וויל זיי באצאלן טובה, כפי שהשם רוצה ממני, וואס דער אייבערשטער וויל פון א מענטש זאל באצאלן טובה תחת רעה, וכפי וכמו שאמר, וויאזוי דוד המלך איז ווייטער ממשיך, בזאת, מיט דעם וואס איך וועל באצאלן טובה, תחת רעה! בזאת ידעתי כי חפצת בי, מיט דעם ווייס איך אז חפצת בי דער אייבערשטער, והוא דבר השם לא תקום ולא תטור את בני עמך. איר האט געהערט דער לשון פון רב סעדיה גאון, מורא'דיג. ואשלמה להם דעם הגדיל עלי עקב, דער וואס לאקערט נאך מיר, דער וואס איך קאמאנד אויס, אויף וואס, ואתה השם חנני והקימני ואשלמה להם, וואס זאל איך אים באצאלן, ואשלמה להם טובה תחת רעה! כפי שהשם רוצה ממני ווי די אייבישטער וויל פון אים, וכמו שאמר בזאת ידעתי מיט דעם וועט ער באצאלן טובה תחת רעה מיט דעם ידעתי כי חפצת בי, והוא דבר השם לא תקום ולא תטור את בני עמך. מיר זאגן אז די אמרי אמת פלעגט זאגן אז שלמה המלך זאגט אין משלי י"ז, משיב רעה תחת טובה,

נישט אוועקגיין קיין טובה מתוך ביתו נאר גוטס צו טון, נאר גוטס, נאר גוטס. נו רבותי, עס איז א שווערע זאך, משיב טובה תחת רעה, עס רעדט זיך לייכט אבער עס קומט צו למעשה אזוי שווער, אבער עס לוינט זיך נישט משקיע זיין אויף אזא ברכה לא תמוש טובה מתוך ביתו, דו ווייסט וועלכע ברכה דאס איז? לא תמוש טובה מתוך ביתו, לוינט זיך נישט משקיע זיין, זיין א משיב טובה תחת רעה? ביים אמרי אמת ביים אמרי אמת איז געווען הי א יאר אימו די די האט נאכן חתונה געוואוינט אין ביאלע איז דארט געווען איין יונגערמאן וואס האט אים גערודפט אבער נישט סתם אים ממש יורד געווען לחייו נאך דעם האט אויסגעבראכן דער עלטסטע דער ערשטע וועלטס קריג נאכן ערשטע וועלטס קריג איז ידוע אז טויזנטע אידן זענען איבערגעבליבן דארט אין בעירום און חוסר כל אן קיין דירה אן קיין עסן אן קיין בגדים אן גארנישט און דער אמרי אמת האט געשאפט פאר די אידן זאל האבן צו עסן און באזונדער פאר דעם שונא האט אים געהאלפן אין איינשאפן נאך עסן מיט נאך בגדים מיט נאך מיט נאך א דירה מיט זיך איין צו אלץ מיט זינען נאך עסן נאך בגדים ביז די רעבעצן זיינע דעם אמרי אמת'ס רעבעצן האט אים געשריגן איך זעה דו קענסט נישט פארגעסן וואס ער האט דיר געמאכט הא? איך זעה דו קענסט נישט פארגעסן וואס ער האט דיר געמאכט הא? האט זי אים געזאגט איך פארשטיי אז דו מוזט אים באצאלן טובה תחת רעה אבער ער האט דיר נישט אזויפיל רעות געטון וויפיל טובות דו מאכסט אים גענוג אזוי איז געווען די דרכו של צדיקים, דאס איז געווען משלם טובה תחת רעה, כפי שהשם רוצה ממני. מורא'דיג. דער חקל יצחק איז געווען די וואך די יארצייט פון אמרי יוסף, זונטאג. איז זונטאג געווען די יארצייט? זונטאג וואו יא, געווען די יארצייט. דער חקל יצחק ברענגט אין הקדמה, ברענגט ער אז ס'איז אמאל אריינגעקומען דארטן א רב צו דעם אמרי יוסף, און ער האט אים מכבד געווען שלא כפי דרכו, כאילו עס האט נישט געפאסט פאר אים אזא כבוד, עפעס א ריזן כבוד וואס ער האט אים געגעבן כאילו ער איך ווייס וואס, כאילו ער איך ווייס וואס, א רב'עלע דארטן, אבער ער האט אים מכבד געווען, עפעס נישט נארמאל, און לא זו אף זו ער האט אים נאך, ער האט זיך געוואשן, דער אמרי יוסף האט געהאט זיינע סדרי לימודים וואס ער האט געלערנט פארמיטאג, און נאר נאך די סדרי לימודים האט ער זיך געוואשן פת שחרית, און לכבוד דעם רב האט ער זיך געוואשן פאר די אלע סדרי לימודים נאכן דאווענען גלייך פת שחרית, זיך געוואשן מיט אים. האט דער גארליצער זיך געוואונדערט וואס דאס איז, צוגעגאנגען, טאטע וואס איז דא, ווער איז דאס, וואס? האט ער מיר געזאגט אזוי, ער איז רב אין א שטאט וואס מיט יארן צוריק ווען איך האב געדארפט געלט וויכטיג, בין איך געפארן שנארן געלט, איך בין אנגעקומען צו זיין שטאט, און איך האב איך האב מודיע געווען אויף וואס איך דארף דא, און דער רב וואלט מיר געקענט העלפן, אבער וויפיל איך האב גערעדט וועגן דעם ענין, ער האט זיך נישט גערירט, אפילו א פינגער אין קאלט וואסער האט נישט געוואלט לייגן. האט זיך ממש נישט גערירט, האט זיך גארנישט, גארנישט געמאכט פאר דעם. ווען איך האב אים דא ערשט געזען, איז מיר געקומען אין הארץ אים צו לשלם לו כגמולו, להרחיקו ממזרח למערב, אים געבן א פליק אפ, יעצט, איז ממילא וויבאלד ס'איז מיר אזוי אויפגעקומען אין הארץ, האב איך געמוזט צוברעכן דעם טבע, האב איך געמוזט ממש זיך וואשן נאך פת שחרית אפילו פאר די סעודה למעשה. איר פארשטייט ווי אזוי ס'איז געגאנגען ביי די הייליגע צדיקים. אביסל איז א נגיעה, אביסל אין אזעלכע מעשים, משיב טובה תחת רעה.

זאגט אים ר' יוסף, עס איז דאך דער פלא יועץ, די פלא יועץ איז דאס. ער זאגט לא הוצרך הכתוב, לא הוצרך לצוות, על מי שמיטיב עמו ואין לו עליו שום תרעומות, איינער וואס גיט דיר גוטע זאכן, דו האסט נישט קיין שום תרעומות אויף אים דארף די תורה נישט זאגן לא תשנא, דמהיכי תיתי שישנא אותו, איז בוודאי שאוהב אותו, אוודאי האט ער אים ליב. לא הוצרך הכתוב זאגט ער, אלא למי שאויבו ומבקש רעתו, אוי. על זה ציוותה התורה שלא לשנוא את שונאיו ולאהוב אותו כגופו. אויף אים זאגט ער ואף שהוא דבר קשה ס'איז דאך אזוי שווער זאגט ער דבר קשה לשלם טובה תחת רעה ס'איז שווער און אבל כיוון שציוונו כן יוצרנו שמע מינה שהוא דבר שיכול להתקיים און ווייסט ווי אזוי מ'איז עס מקיים זאגט דער פלא יועץ מיט די אמונה אז ס'איז נישט ער, אז די רעה טוט נישט ער, ס'איז אלץ פונעם אייבערשטן, אז דו עסט גוט אריינלייגן אין קאפ זאגט דער פלא יועץ אז ס'איז נישט ער, די רעה האט דיר געדארפט קומען סיי ווי סיי, ס'האט גארנישט מיט אים, די רעה וואלט דיר געקומען אן אים אויכעט, און ווען דו עסט גוט זאגט ער שצריך טירחה גדולה זאגט ער והתמדה רבה לחשוב מחשבות שמפי עליון תצא הרעות והטוב לטובתו של האדם ואין אדם יכול להרע לחבירו או להיטיב

דערציילט דער טאשער רבי, זיין גאבע דערציילט, אז ס'איז געווען עפעס א איד וואס האט אים געדארפט אריבערפירן א קאנווערט יעדע ראש חודש, ווי ער זאל זיין, יענער איז אסאך געפלויגן, יענער איז געווען אמאל אין קאליפארניע, אמאל אין פלארידע, אמאל אין ענגלאנד, אמאל אין רוסלאנד, און דער גאבע האט געהאט א פקודה האט ער אים געמוזט אריבערפירן יעדן ראש חודש די קאנווערט, יענער איז נישט געווען קיין גרויסער צדיק,

אין א תחת תורה איז קיינער נישט געווען דארט נאר ער דער וואס האט געקריגן די קאנווערט איז קיינער נישט געווען נאר ער און ווען האט די האט אריינגעלייגט די קאפ דער טאשער האט ער אריינגעלייגט ארויפגעלייגט א ברעט און נישט געלאזט ארויס נעמען דעם קאפ און דער טאשער האט געפריפט ארויס צו נעמען דעם קאפ האט דאך ראטעווען דאס לעבן ער לאזט אים נישט ער האט געפריפט צו כאפן דעם קאפ די לעבן האט זיך ממש נעמען געווען מיט נסים געווען אין לעבן ער פריפט ער מאכט ווארפט ארויס דעם קאפ און ער לאזט אים נישט ער ווארפט ארויס ביז ער האט געפילט ממש השם ישמרנו א סכנת נפשות אין די לעצטע מינוט האט יענער אראפגעלאזט די ברעט נאר איז אנטלאפן. האט ער געזאגט אזוי דער טאהשער. דער וואס האט געלייגט די ברעט די גאנצע צייט דאס איז נישט ער, דאס איז הרבה שלוחים למקום, ס'איז א גזירת שמים, ווען נישט אים וואלט עס א צווייטער געמאכט, הרבה שלוחים למקום. אבער די לעצטע מינוט איז ער דער וואס האט אראפגענומען דעם ברעט, איז ער האט מיר געמאכט די הצלה, איך בין מחיוב הכרת הטוב. האט ער אים געשיקט א קאנווערט יעדן ראש חודש. שטעל דיך פאר. א קאנווערט יעדן ראש חודש. מיר זענען נישט אין די מדריגה צו שיקן קאנווערטן, אבער קאנווערטן פאר אזאנע זאכן. אבער דער ענין כאטש איר פארשטייט וואס דא טוט זיך. דער טאהשער רבי א צדיק פון דעם דור האט פארשטאנען. פארשטאנען ס'איז נישט ער, הרבה שלוחים למקום. וואס האט געלייגט דעם ברעט ס'איז נישט ער. אונז אונז לאמיר נעמען די מעשה אויפן לא תשנא זה לא תשנא. ווי דער פלא יועץ זאגט פארוואס לא תשנא את אחיך, ווייל ס'איז נישט ער, זאגט דער אייבערשטער. הרבה שלוחים למקום, ווען נישט ער וואלט עס געמאכט א אנדערער. דער ברכת אברהם פון סלונים האט געזאגט אז דער דברי שמואל האט אים דערציילט, דער דברי שמואל איז געווען א פעטער זיינער, געווען א פעטער, האט דער דברי שמואל אים דערציילט אזוי, ווען ער פלעגט אריינפארן אין די שטעט מחזק זיין אנ"ש, מיט ער איז אנגעקומען אין עפעס א פלאץ, און ווען ער איז געזעצן א זיץ מיטן עולם, איז געווען דארטן איינער, וואס וואס ער האט געזאגט, דער דברי שמואל האט געזאגט א ווארט, ער האט דערציילט א מעשה, טראך, האט עס, האט, האט עפעס געהאט דארטן, ס'איז נישט פונקט אזוי געווען, ס'איז, אמאל ס'איז נישט פונקט אזוי, און אמאל פונקט נישט אזוי, און פון אלע זייטן, יעדע זאך האט ער געהאט, האט דער דברי שמואל געזאגט פארן ברכת אברהם אזוי, אין אנהייב האב איך נאך געמיינט ער מיינט עס ערנסט. ער מיינט צו פארעכטן טאקע אז ס'איז נישט פונקט אזוי געווען. אבער אינעם רגע וואס איך האב קולט געווען וואס ער האט געמיינט, האט פשוט געהאט אזא אומפארגינעכץ, וואס איך האב געזאגט האט ער געוואלט אפקאקן, אפקנאקן. איז ווי איך האב געכאפט וואס ער וויל, האב איך אים, האב איך אנגעהויבן לייכטער צו מאכן די ארבעט. איך האב אים געזאגט אזעלכע זאכן וואס איך האב געוואוסט אויפן פלאץ, איך זאג טראך, דאס איז נישט געווען, דאס איז יא געשלאגן, דאס איז נישט געווען, ער האט אים אנגעהויבן צו. זאגט ער אזוי, וואס זאל איך דיר זאגן, זאגט ער, זאגט דער דברי שמואל פארן ברכת אברהם, דער, איך האב אנגעהויבן לייכטער צו מאכן די ארבעט, אז ער קען אזוי גוט אפפרעגן און ער האט אפגעפרעגט, וואס זאל איך דיר זאגן האט ער געזאגט, דער אינגערמאן איז געווארן אזא גוטער פריינט מיינער, ער איז פון די גרעסטע חסידים מיינע געווען וואס ער איז מוכן אלצדינג אוועקצוגעבן פאר מיר, און ער נישט נאר מוכן אלצדינג אוועקצוגעבן, ער איז מוכן זיך מוסר נפש זיין פאר מיר, האט דער דברי שמואל געזאגט פארן ברכת אברהם. דו ווייסט פארוואס איך האב זיך אזוי געפירט האט ער אים געזאגט, ווייל כך היא דרכה של תורה. א איד איז אזוי מחויב זיך צו פירן דאס די התנהגות איז א חוב אויף אים. אבער די סיבה פארוואס איך דערצייל דיר די מעשה, ווייל זאלסט וויסן א עצה טובה, יעצט נישט תורה'דיג זאגט ער, א עצה טובה, נישט מצד א מוסר, נאר ווי מען זאגט על פי טבע בני אדם, אז נאר מיט אזא וועג וועסטו איבערדרייען א הארץ פון דיין שונא ער זאל ווערן א גוטע פריינט, ווייל ער איז געווארן פון א אומפארגינער איז ער געווארן א מוכן זיך מוסר נפש אויפן עולם. און געווען א עק נישט קיין צוויי גינען, איך האב אים לייכטער געמאכט די וועג, אז ער טראגט, טראגט, האט ער געזען ס'איז נישטא מיט וועמען זיך דא צו קריגן, פארשטייסט, איז ער געווארן היינט מיך זיך מוסר נפש מיט די גרעסטע חסידים. פארשטייט רבותי, אביסעלע, דא איז נישט יעצט מלוה מלכה, סיפורי צדיקים, דא איז אביסעלע, אביסעלע זיך צו, די אומה נגיעה א שטיקל. ווי האט ער געזאגט? ער האט געזאגט א א אייניקל פון רבי שלמה זלמן אויערבאך דערציילט, אז ס'איז אמאל אריינגעקומען א ראש ישיבה צו רבי שלמה זלמן,

ער מאכט זיך אליין די גיהנום יענער יענער מאכט זיך אליין די גיהנום איך וועל אים מסביר זיין זאגט ער אים איך האב זיך איינגעוויינט פין אינגווייז אויף פין ווען איך בין געווען אינג האב איך זיך צוגעוויינט אז טאמער איינער קומט מיר גיבן א שטיפ גיב איך זיך גלייך א שטיפ אויף צוריק צוויי צוויי דחיפה צוויי שיעורים אזויפיל איינער וויל מיר גיבן איין דחיפה איין שטיפ גיב איך זיך א ריק אויף צוריק פריער צוויי דחיפות אז ער האט נישט וועמען צו שטיפן אין דערפאר איז ביי מיר א גן עדן דער עולם פארשטייט וואס עס הייסט, מ'דארף עס נישט מסביר זיין. איינער קומט מיר גיבן א שטיפ גיב איך זיך א לייג אויף צוריק, צוויי דחיפות האט ער נישט וועמען צו שטיפן. נאר אזוי רבי שלמה זלמן געזאגט אז ער האט עס געמאכט פון אינגווייז אויף, אפשר נישט שפעט פאר אונז אויכעט, אפשר לאמיר אנהייבן פון היינט אויפהערן צו שטיפן מענטשן און זיך לאזן זיך צו שטיפן, פארשטייט? ער האט עס געמאכט פון יונגווייז אויף, אבער היינט איז אויך נישט שפעט. א מענטש מיינט אז ער דארף לעבן אין גיהנום. דא איז דער אשכול נישט בסדר, דא איז דער באס נישט בסדר, ער וועט זיך פאררעכטן וועט אלצדינג זיין בסדר. גיב זיך דו א שטופ, עס וועט אלץ ווערן בסדר. נאר נישט איז מבית ומחוץ. פארשטייט? ווי האט ער געזאגט דער נתיבות שלום, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. עס דרייט זיך ארום א אינגערמאן, יעדער איינער איז מר, דא איז דער אשכול, דא איז דער באס, דא איז דער חבר, אלע מרים. זאגט ער, ווייסט פארוואס?

כי מרים הם, ווי איר זאגט אין סאטמאר, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. היים. ווייל דאס איז אויך אין די היים, ס'איז נישט נאר ס'איז בבית ובחוץ. די ואהבת לרעך כמוך איז דאך נישט נאר אינדרויסן, ס'איז דאך אויך אין שטוב.

אז נישט איז דאן שמח תשמח ערב ובוקר וצהרים אין שטוב. פארשטייט זיך פון דארטן קען מען וויסן ווי ער ווי ער דרייט זיך דארט מיט מענטשן. דא א בריוו פון ר' משה אונגאר, א איידעם פונעם הייליגן דברי חיים, פון צאנזער רב. ער האט אים געשריבן א בריוו אז מען רעדט אים א בחור א תלמיד חכם, א ירא שמים. האט ער אים צוריק געשריבן אין בריוו, את העיקר לא כתבת לי. האם הוא מענטש, כמו שכתוב בתורה, את בתי נתתי לאיש הזה. מענטש. מענטש.

יא מען לערנט דאך אבות רעדט אויף מידות, פארוואס ווי קומט עס אריין אין סדר נזיקין? ווי קומט עס אריין אין סדר נזיקין? האבן זיי געזאגט ווייל מידות מושחתות איז די גרעסטע מזיק. די גרעסטע מזיק איז מידות מושחתות. וואס איז ארבעה אבות נזיקין? השור והבור. ווי האט ער געזאגט רב ישראל סאלאנטער, איינער גייט מיט א מיט א פנים חמוצות אריין אין בית מדרש, איז ער א בור ברשות הרבים. מיט א זויערע פנים. א זויערע פנים, איז ער א בור ברשות הרבים. און ווי האט איינער געזאגט אז איינער גייט אריין מיט א זויערע פנים אין שטוב איז ער א שור נגחן און א ימין מענטש קיין כסא בתורה מיר זאגן איינער מען האט אמאל געזאגט פאר מהריל דיסקין א פיינעם א פיינעם מאן דאך דא אין די משנה אל תרבה שיחה עם האשה יא באשתו אמרו קל וחומר באשת חבירו איז ער האט עס גענומען מיט אלע שיעורים האט אויפגעהערט צו רעדן אין שטוב יא ניין גוט מארגן גוט נאכט ער רעדט נישט קיין ווארט ער רעדט נישט קיין ווארט. נישט געוואלט אריינגיין אין קיין ספיקות, האט גענומען דעם אל תרבה שיחה, ער רעדט נישט קיין ווארט אין שטוב. יא, ניין, א גוטע נאכט גוט מארגן, דער מהריל דיסקין האט אים געשיקט רופן. און ער איז אריין געקומען צו מהריל דיסקין, ער האט דעמאלטס געהאלטן אינמיטן לערנען, האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט צו אים. ער האט געזען ער זעט אים, האט אים געזען, ער לערנט ווייטער. ער האט געענדיגט צו לערנען מהריל דיסקין, האט זיך געוואשן, האט אים נישט געזאגט גארנישט, האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, געגעסן, און געגעסן, און געבענטשט, און האט אים גארנישט געזאגט, האט אים נישט געזאגט גוט מארגן, גוט יאר גארנישט. און האט ווייטער ממשיך געווען צו לערנען. און דער אינגערמאן שטייט משתומם, פארוואס ווייסט פארוואס האט ער מיר גערופן דא? פארוואס האט ער מיר גערופן? און ער לערנט ווייטער נאכן עסן. אזוי א שטיק צייט. ער האט געענדיגט צו לערנען, האט ער אים געזאגט, אזוי פילט זיך דיין רעבעצן, א גוטע נאכט. אזוי פילט זיך אויס ווי לופט אין שטוב. אזוי פילט זיך. פארשטייט איר, ער האט אים געקענט מסביר זיין, אים מסביר זיין, מען דארף רעדן, נישט תמיד קען מען זיין, איינמאל פילן עס צו וויסן וואס דאס איז. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו איז דורך דעם אז מ'וועט אים מסביר זיין ער וועט נישט פארשטיין די מסר נו במה דברים אמורים ווייל ווייסט רב גאדל אייזנער האט געזאגט אז אינגעלייט היינטיגע אינגעלייט זיי ווילן ווערן מלאכים ער וויל ווערן א מלאך און די ערשטע זאך וואס ער מאכט אויס מענטש קיין מענטש איז ער נישט ס'איז דאך די וואך פרשת קדושים תהיו, אבער אין די פרשה שטייט ואהבת לרעך כמוך. דארטן איז סיגנאליזירט אזוי א מענטש אבער. א מענטש איז א מענטש. ווייסט נישט א ליידער עפעס א שטוב, געדענק מיט יארן צוריק. ס'האט זיך געדארפט צוטיילן. עפעס א שטוב איז געווען גאר א חשובע בחור אין די בעסטע ישיבה, איז געווען א חשובע בחור.

אלע צרות, אלע פראבלעמען, ביז ביז צו די טיר, קומסט אריין אין שטוב, דארפן דארטן די ווענט טאנצן. עס איז נישט געווען שנה ראשונה. ביי אים איז עס געווען עד שנה אחרונה. זאל זי זאגן אז ביי אים ביז צום לעצטן טאג זיינע, וואס זי האט געלעבט. ער איז שוין געווען דעמאלט פֿינף און אַכציק יאר ווען זי איז אוועק. ווען זי איז אוועק, וועט ער ווען זאגן אז ביז אין לעצטן טאג וואס זי האט געלעבט. ווען ער איז אריינגעגאנגען אין שטוב, האט ער געמאכט א קאדאטשקע מיט א מיידל ווען די באבע. אזוי דערציילן די אייניקלעך. די אלע פראבלעמען, האט ער זיי געזאגט, אלע פראבלעמען ביזן טיר פון שטוב. קומסט אריין אין שטוב, האט ער געזאגט, דארטן דארפן די ווענט טאנצן. מען וועט נישט דא מאכן קיין קאדאטשקע, אבער צו פארשטיין די נקודה, אז אז ס'זאל נישט זיין קיין אנדערע קאדאטשקעס. ס'זאל זיין פרייליך דארטן.

האט אים זיין שוויגער גערופן, ס'איז געווען אויף עפעס, דאס איז געווען אויף עפעס, נישט פאר בחינם איז דאס געווען, ס'האט זיך עפעס געטון דארטן, און זיין שוויגער האט אים גערופן, און זיין שוויגער, ס'איז געווען א דינסטאג מיטאג, און זי האט אים אנגעזידלט, זי האט אים אנגעשריגן, אנגעזידלט, אבער נישט סתם, אויף עפעס, איך דארף נישט מסביר זיין פארן עולם ווי דאס גייט צוויי וואכן נאכן חתונה. נאכן צוויי חתונה ווי דאס איז ממשיך אז ער זעהט דאס פון א שוויגער אבער ער האט געזאגט ער האט געהאט זיין רבי איז געווען רבי אלי' ראטה וואס אלע ווייסן ער איז געווען פון נקיי הדעת בירושלים של מעלה און ער האט געזאגט פון די שוויגער איז ער געלאפן גלייך צו רבי אלי' ער האט אים דערציילט פון ווי ער קומט פון די שוויגער וואס איז געווען דארטן פרעגט אים רבי אלי' זאג נאר, איינער ווייסט שוין פון דעם? איינער ווייסט שוין פון דעם? זאגט ער, ניין, מיר קומען די ערשטע זאך צום רעבן, דאס איז געווען מיין רעבע, ר' אלי' ראטה, און מיר קומען די ערשטע זאך צום רעבן. קיינער ווייסט נישט פון דעם? ניין, נישט מיין מאמע, נישט מיין רעבע, קיינער האט עס נישט געזאגט? זאגט אים ר' אלי', הער וואס איך זאג דא, ס'איז א חלום. ס'איז א חלום. זיי מאך, זיי מאך ווי ס'איז געווען א חלום.

האט זי אים געשריגן, וואס, דו ווייסט נישט, וואס חלום, דו ווייסט איך האב דיר אנגעשריגן? האט ער איר געזאגט, די שוויגער ווייסט איך בין נישט קיין ילד טוב ירושלים, איך בין נישט קיין תם, ווען ס'וואלט געווען עפעס וואלט מיין מאמע נישט געוואוסט פון דעם, האט נישט, האט זי אים אנגעהויבן צו זאגן, אוי דו ווייסט איך האב נעכטן געטראפן טאקע דיין מאמע, זי האט מיר גארנישט געזאגט, מיר גארנישט געזאגט.

צוואנציג קינדער בלי עין הרע, מיט הויכע הונדערטער אייניקלעך היינט, אלץ בזכות א חלום. ווי טאג זאגסט אויפן רוף, מען לערנט אמות, מען דארף פארגעסן זאכן. ניין, אסאך מאל איז מען אבעסעדרע און מען פארגעסט אז ואהבת לרעך כמוך מיינט אויך אין שטוב, ס'איז נישט נאר, ווי האט געזאגט איינער פון זקא, ער זאגט אז אין אויפן כביש רייניגט ער די בלוט, אין שטוב טרינקט ער די בלוט. שטייט אין וויסן דארט נאך ואהבת לרעך כמוך, יא. ואהבת לרעך כמוך, די סוגיא, די בארדיטשעווע רב איז געווען א מעשה נורא, בארדיטשעווע רב איז קדושת לוי, ער איז געגאנגען אמאל מבקר חולה זיין איינעם וואס האט שוין געהאלטן בשערי מוות לא עלינו, מען האט געוויסט ס'איז געציילטע טעג געציילטע שעה'ן דער מצב איז, און דער קדושת לוי איז אריינגעקומען, בארדיטשעווע רב, און האט ער געגעבן א שיס מיט א געוויין. וואס איז, האט ער אים געזאגט ער דארף ארויפגיין אויפן עולם העליון, און דארף אפגעבן לתת דין וחשבון אויף אלע די יוצר ערב ובוקר, און ער ווייסט נישט מיט וואס ער גייט, די מצב איז נישט גוט, ממילא איז ער צובראכן, האט מורא פון דין של מעלה. דער קדושת לוי האט אים געזאגט, דאס איז דיר מטריד? זאגט ער, יא, האט געוויינט, זאגט ער, איך גיב דיר אוועק א האלב פון מיין עולם הבא. רבותי, וואס הייסט א האלב פון עולם הבא פון קדושת לוי, האט ער זיך בארואיגט, האט זיך בארואיגט. געווען א קבלת קנין, אויף א האלבע, האט אים געגעבן א קבלת קנין, אויף א האלבע חלק אין עולם הבא. אריבער אפאר שעה די איד איז אוועק. ווען די איד איז אוועק, האבן תלמידים געפרעגט דעם קדושת לוי, די רבי האט דאך געוואוסט אז ס'איז א מעשה פון געציילטע שעה און געציילטע טעג. געציילטע, איז ווערד געווען, ס'איז ווערד געווען אוועקצוגעבן א האלבע עולם הבא פאר חיי שעה פון א מענטשן, אז ער זאל זיך בעסער פילן? וועגן א חיי שעה, איז ווערד געווען, ס'האט זיך געלוינט צו אוועק געבן א האלבע עולם הבא און געזאגט זיי, האט ער זיי געענטפערט ווי עס ליידט וואס רעדט ער, ס'איז כדאי צו געבן א גאנצן עולם הבא אוועק געבן אויף איין קרעכץ אוועק נעמען פון א איד. רבותי עולם הבא דאס איז דאס איז נישט קיין קיין מיליארדן, דאס איז נישט קיין פינף הונדערט מיליארדן, דאס איז עולם הבא, עולם הבא רעדט מען דא. כדאי א גאנצע עולם הבא איין קרעכץ אוועקצונעמען פון א איד, איין קרעכץ, איין אויסהערן פון א אידן, איין, זיך די מצות עשה דאורייתא פון די וואך ואהבת לרעך כמוך ארום און ארום, ווי די מסילת ישרים שרייבט אין פרק י"א, ואהבת לרעך כמוך, זאגט ער כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש. וואס איז מסילת ישרים?

אויסהערן די קוועטש פון א איד, אויסהערן, אויסהערן א איד, און אריינברענגען אין אים א גוטע הרגשה, איז נישט ווייניגער ווי טויזנט מאל נשמת. מען דארף וויסן, צדיקים האבן געזאגט, אז אויסהערן א איד, וישמע ראובן, ווי ס'איז געזאגט אין רמז, וישמע ראובן ויצילהו מידם, מיט אויסהערן א אידן קענסטו אים ראטעווען, אפילו ווען דו קענסט אים נישט ענטפערן, אפילו ווען דו האסט אים נישט וואס צו ענטפערן, אפילו ווען, אבער אים אויסהערן דעם כאאס.

פאר נעילה האט רבי אלי' לאפיאן געשיקט א בחור אז ער זיי מיט דעם אלטן אידן דארט אכטונג געבן אויף אים ביי נעילה, זאגט אים רבי איך וויל זיין נעילה אין בית מדרש, נעילה, שלח זיי מיט און זאג דארטן איך וויל זיין נעילה אין בית מדרש, האט ער מיר געזאגט אז העלפן א אידן דארטן איז חשובער פון נעילה, אויסהערן א איד און אריינברענגען אים א הרגשה א גוטע וואלט ער געזאגט איז מער ווי טויזנט מאל נשמת, ואהבת לרעך כמוך א דאורייתא. זיין דארטן מיט דעם אידן איז מער ווי תפילת נעילה, חשובער ווי תפילת נעילה. ער דערציילט ר' דוד סולובייטשיק איז יעצט אוועק, יא? ער דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה וואס איך וויל דערציילן. ער זאגט אז אז דער בריסקער רב האט אים אמאל אריינגעשיקט, ער האט געהאלטן אינמיטן לערנען, און ער האט אריינגעענטפערט מיט א מעטאפאר, א קאנווערט פון געלט, א ענוועלאפ פון געלט, און האט אים געשיקט ער זאל עס גיין געבן פאר יענעם און יענעם. און ער האט געהאלטן טיף אינמיטן א סוגיא דעמאלטס. האט ער אים געזאגט, האט געזאגט פארן טאטן, האט אים געפרעגט צו מ'קען עס אביסל דוחה זיין, ווייל ס'איז אנדערהאלבן שעה וואס איך מוטשע זיך דא אויף די סוגיא, און יעצט האב איך אנגעהויבן אביסעלע צו פארשטיין, אביסעלע צו פארשטיין, און וויל איך עס ממשיך זיין, כ'וועל שפעטער איבערגעבן די קאנווערט, שפעטער איבערגעבן די געלט, האט אים זיין בריסקער רב געענטפערט אזוי, ס'איז געווען זיין טאטע. דערציילט בריסקער רב אזוי, אז ביי מיין טאטע ביי ר' חיים בריסקער, זאגט ער ביי ר' חיים בריסקער זענען געזעצן אן אסיפת רבנים מיט גדולי הדור, און אינמיטן איז ארויפגעקומען אינמיטן די זיצונג פון גדולי הדור איז דארטן ארויפגעקומען די נאמען פון ר' אלי' מייזל, ר' אלי' מייזל איז שוין געווען אין הימל דעמאלטס, ער איז שוין געווען לאחר פטירתו, און איינער פון די גדולים האט זיך דארטן אנגערופן, יא, אז ר' אלי' מייזל ווייל ער האט אזוי עוסק געווען מיט צרכי ציבור, אזויפיל צדקה וחסד וועגן דעם איז נישטא היינט קיין ספרים פון אים. ווען ער וואלט ווייניגער עוסק געווען אין צדקות, וואלט געווען היינט ספרים פון חידושים פון אים. האט זיך רבי חיים געגעבן א שטעל אויף, און האט געגעבן א געשריי. ער זאגט, איינער וואס האלט אינמיטן לערנען, און מען בעט אים א טובה וואס א מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, וואס מען קען עס נישט מאכן דורך א צווייטן, איז טאמער איז ער טאמער פארמאכט ער די גמרא און גייט מאכן די מצוה, איז אפילו ווען די גמרא איז פארמאכט איז עס אויך אפן, און טאמער איז ממשיך צו לערנען איז אפילו ווען עס איז אפן איז עס אויך פארמאכט. רבי חיים בריסקער האט מחדש געווען אז ווען מען בעט אים אינמיטן לערנען א מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, ווייסט מען דארף דא א טובה טון א איד וואס נאר דו קענסט דאס מאכן, איז טאמער לאזט אים פארמאכט ער די גמרא און דו גייסט

און דאָרטן, און זי האָט זיך, אַ, דאָרטן, זי איז נתיידד געװאָרן מיט אַ צװײטן יולדת, זי האָט געהאַט אַ צװײטע יולדת אין צימער, און זײ האָבן געשמועסט, און זײ זענען געװאָרן אַזױ ידידים, האָבן זײ גערעדט, װוּ אין דער בית-החלמה, װאָס אונדז גײ, װוּ גײסטו, אין װאָסער אַ בית-החלמה? האָט מען געזאָגט, מען גײט דאָ אין בית-החלמה אם-וילד דאָ אין בני-ברק.

למעשה האט זי עס אנגענומען אביסל ערנסט, זי האט זיך באליידיגט אז זי האט נישט געוואלט זיין מיט איר, עס איז נישט געווארן אזוי היימיש, זי האט געוויינט דאכצעך, זי האט געוויינט, אבער שפעטער האבן זיי געווארן צוריק ידידות דארטן אין בית החלמה און אריינגעגאנגען חדר אוכל צוזאמען עסן און צוזאמען ווייטער גערעדט. אריבער א צייט, און די יולדת, די וואס האט געוואלט זיין מיט די שוועסטער קינד, זי האט נישט געוואלט זיין מיט איר, האט זיך די די אויגן האט אנגעהויבן צו ווערן געשוואלן, זי האט געליטן פון דעם, עס איז געווען א שווערע סבל, אבער נישט דאס די עיקר איז געווען, ס'איז געווארן דארטן ותעמוד מלדת, זי האט אויפגעהערט צו האבן קינדער, איין יאר, צוויי יאר, דריי יאר, פיר יאר, פינף יאר, נישט זי, נאר זי מיט די שוועסטער קינד, ביידע זענען געווען דארט אין איין צימער, האבן אנגע אויפגעהערט צו האבן קינדער. אזוי האט געצויגן נײַן א האלב יאר ביז יענע יאר ווינטער תש"פ, און כסדר האבן זיי גערעדט צווישן זיך די צוויי שוועסטער קינדער פשפשו פשפשו במעשיהם ולא מצאו, פשפשו ולא מצאו, זיי האבן געזוכט פון וואס קען דאס קומען, ביידע אויפגעהערט האבן קינדער, זיי האבן געזוכט, זיי ווייסן נישט פארוואס. יענע יאר ווינטער האט זי ווייטער געהאט צו טון מיט די אויגן, נאכאמאל איז געווארן געשוואלן די אויגן, געשוואלן די אויגן, געשוואלן. די גיטי איז זי אראפגעפארן אין קבר רחל, און זי האט זיך דארטן צעוויינט, און זי האט געבעטן דעם רבונו של עולם, דארטן ביי מאמע רחל, האט זי געבעטן אז מען זאל וויסן די סיבה פארוואס האט זיך דא אויפגעהערט די קינדער, וואס טוט זיך דא מיט די אויגן, וואס טוט זיך דא, דעמאלטס נאכן ליידען מיט די אויגן, יעצט ניין א האלב'ן יאר נישטא קיין קינדער, וואס. און אויפן וועג אויף צוריק האט זי זיך געכאפט, אפשר דארף מען יענע אידענע מפייס זיין, ווייל פונקט זי מיטן שוועסטער קינד זענען דאך אריינגעגאנגען אין איין צימער, אויפן וועג אויף צוריק האט זי אויפגעהויבן א טעלעפאן צו יענע אידענע, צו יענע אידענע איר מפייס זיין,

וויסן וואס דאס הייסט, פארשטייט די תורה זאגט געב אכט, ווי האט ער געזאגט רבי שלום קעזווילא, א בן אדם למקום דא האבן א גרויסע גיהנם, בן אדם דאס מען לאכט דא איז בן אדם לחבירו. פארקערט רבותי, ס'שטייט עפעס איך זאג נאך א מורא'דיגע ווארט, א פארוואס טאקע ביי מאמע רחל ווי עס דערמאנט מנעי קולך מבכי, אלע רעדן דאך ארום, א יצחק אבינו האט זיך עוקד געווען, וואס האט ער געזאגט, רחל אמנו האט איבערגעגעבן די סימנים פאר א צווייטע, יא?

פארדעם וואס זי האט איבערגעגעבן די סימנים ווייל לאה זאל חתונה האבן און איך נישט? יצחק אבינו ווען ער געווען מיט די מעסער האט ער געוואוסט ער וועט בכלל נישט חתונה האבן מיט קיינעם קיינמאל, און אברהם אבינו איז געווען אין אור כשדים אויך די זעלבע זאך, וואס? ס'ליגט דא א מורא'דיגע ווארט רבותי, ס'שטייט אין חזל, די לאה האט דאך געוויינט אויף די סימנים, זי האט געוויינט אז זי וועט אריינפאלן בחלקה של עשיו, געוויינט אויף חלקה של עשיו, לאה רחל אמנו איז זי געגאנגען אפווישן די טרערן. נישט וויינען און נישט סתם אפווישן די טרערן. זי האט איר אפגעווישט די טרערן מיט א טייערע פרייז, זי האט געוואוסט אז אז לאה גייט צו יעקב'ן גייט זי צו עשיו. זי האט געוואוסט זי גייט דא מיט א טייערע פרייז. מען ווישט אפ יענעם די טרערן מיט א טייערע פרייז, זאגט דער אייבערשטער מנעי קולך מבכי דיינע טרערן קען איך נישט הערן. דיינע, איך וויל נישט, איינער וואס ווישט אפ יענעמ'ס טרערן דארף נישט קיין טרערן, דארף, טאר נישט וויינען. נישט אמאל געווישט טרערן, אפגעווישט טרערן און געצאלט אויף דעם א פרייז, זי האט געוואוסט, זי האט נישט, זי האט געוואוסט זי גייט צאלן א פרייז האט זי געמיינט, און זי האט געוואוסט אז לאה גייט אהין, בין איך נישט דארטן. ווישסט אפ יענעמ'ס טרערן זאגט דער אייבערשטער נישט וויינען קיין אייגענע טרערן, איר ווייסט אז ס'ווערט געברענגט אז ווען איינער גייט דארטן צו מאמע רחל איז רחל אמנו גייט ארויס מיט זיין בקשה אין א געוויין און דער רבונו של עולם זאגט ניין ניין ניין מ'גייט דיר גלייך, הער אויף צו וויינען מנעי קולך מבכי וואס איז דא וואס איז האט דאך רחל געווישט יענעמ'ס טרערן מיט א פאר פרייז. איך דארף נישט דא מסביר זיין, ווי זאגט מען אזעלכע ווערטער, שניי מקרא ואחד תרגום, צוויי מאל חזר עס איבער און די דריטע מאל פארטייטש איך עס אויף דיר, וואס הייסט דאס אפווישן יענעמ'ס טרערן פאר א פרייז? גיב זיך אביסל א רוק אפ, יענער זאל נישט האבן קיין עגמת נפש, אביסל רוק אפ פון דיינע מעשות, יענער זאל נישט האבן קיין עגמת נפש, ווישסט אפ יענעמ'ס טרערן פאר א פרייז, זאגט די אייבערשטער, דיר וויל איך נישט הערן, דו טארסט נישט וויינען, איך וויל נישט הערן קיין טרערן פון דיר, דו מוזט גלייך געהאלפן ווערן, גלייך מוזטו געהאלפן ווערן, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. יש שכר לפעולתך, זי האט פאר א פרייז אפגעווישט יענעמ'ס טרער. יא. ווייל נעבעך די אידענע האט געלאזט אסאך טרערן אין איין האלב יאר. פאר גארנישט. פארוואס? זי האט זיך נאר. געב אכטונג, מען דארף משנה זהירות. נישט נזירות, אלסדינג מיט זהירות. דער רמבם זאגט אין פירוש המשניות אין אבות אין פרק ב' משנה ו', וואס אלע געדענקען די משנה, על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון, יא? אלע געדענקען די משנה, ווייל דו האסט געהארגעט א צווייטן איינעם האט מען דיר געהארגעט און סוף איז דער מיט דיר א וואס האבן דיר געהארגעט וועט מען זיי הרג'נען, דער רמבם זאגט דעם לשון רבותי, ואמרו חכמים. במידה שאדם מודד, בה מודדין לו, על דאטפת אטפוך. וזה דבר הנראה לעין בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, כי פועל אדם ישלם לו. מ'הערט א לשון הרמבם? ס'איז נישטא קיין סתירה אויף דעם רמבם. אזוי א שטיקל תורה גייט מיט א סתירה פון צוויי רמבם'ס, נישטא קיין סתירה. וזה דבר הנראה לעין בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, נראה לעין טייטש איז עס נישט קענען קיין שום קשיא נישט פרעגן, נישטא קיין שום סתירות, נראה לעין בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, כי פועל אדם ישלם לו, איינע פון די זאכן אז מען שמועסט און ליינען דא די וואך א מצות עשה מיט דרײַ ווערטער געשריבן אין תורה, בצדק תשפוט עמיתך, אז חזל זאגן אויף דעם והוי דן את כל האדם לכף זכות, די וועלט זאגט אז וואס טייטש לכף זכות?

חתונה געמאכט א יום שני בשבת. און צו מארגנס האט ער געהאט שבע ברכות. ער האט חתונה געמאכט און געמאכט שבע ברכות. נאכן שבע ברכות האט ער געזאגט פארן גבאי, לאמיר צופארן צו א צווייטן רב'ס חתונה. צו א אנדערע שטאט. א צופארן צום אנדערן חתן. די גבאי האט אים געזאגט, וואס די ח ו? די רבי האט שוין זעקס און דרײַסיק שעה נישט געשלאפן. וואס? דאך נעכטן חתונה געמאכט דארף ער יעצט פארן דארטן חתונה. זאגט ער, ניין ניין, ס'איז וויכטיג, איך דארף גיין אפגעבן מזל טוב.

פרעגט אים וואס איז? וואס איז וואס איז? עפעס א חוצפה? ער זאגט פארן רעבן, קיינער האט דיר נישט גערופן? דער רבי נישט געוויסט וואס ער וויל. ער זאגט דו קיינער האט דיר נישט גערופן? האט ער זיך צולאכט. דער רבי זאגט אים, איך דערמאן זיך וואס איז געווען היינט פארטאגס ווען איך געווען אין מקווה האב איך אים געטראפן. האב איך אים געטראפן דעם צווייטן רעבן, איך האב אים געזאגט, איך האב נעכטן חתונה געמאכט, דו ווייסט וואס הייסט חתונה מאכן א קינד, וואס קען איך דיר העלפן? האט ער מיר געזאגט, איין זאך קען איך, איך האב נישט קיין פעלעפאן, א סעלף, א סעלף, א פעלעפאן, א מארגאנא, איך האב נישט קיין פעלעפאן.

האט עפעס א רב האט ער געזאגט א דרשה, א גרויסער רב מפורסם, איז שוין אין הימל, ער האט געזאגט א גרויסן דרשה, און דארטן ביים סוף, ביים סוף בית מדרש איז געווען דארטן צוויי חברה און זיי האבן גערעדט, עס האט נישט, עס האט אים געשטערט, נאכן דרשה איז זיי אלע צוגעגאנגען זאגן שכוח פארן רב, שכוח, שכוח, און זיי זענען אויך צוגעגאנגען זאגן שכוח, האט ער זיי געפרעגט אויף וואס שכוח, אויף וואס שכוח, אויפן דרשה, וואס האט, כאילו, די גאנצע צייט גערעדט, וואס. האבן זיי געזאגט, פשוט איינער איז געווען אמעריקאנער האט נישט פארשטאנען דעם שפראך, ער קען נאר ענגליש, האט ער מסביר געווען אויף ענגליש וואס דער רב זאגט, פארשטייט, האט ער מסביר געווען אויף ענגליש וואס דער רב זאגט, האט ער געזען וואס זיי האבן גערעדט, זאגן זיי, יעדע זאך, ער פארשטייט, מיר האט דערציילט דער מרא דעובדא, דא א בני ברק'ער איד, א חשוב'ער איד. א חשובער עלטערער איד האט ער מיר געזאגט אז ער איז געזעצן אמאל ביי א בר מצוה און ס'איז געזעצן ביים טיש מענטשן און קעגן איבער אים א רונדעכיגע טיש געווען און קעגן איבער אים איז געזעצן איינער וואס האט נאך געלערנט מיט אים אין ישיבה פאר פערציג יאר צוריק מער ווי פערציג יאר צוריק האט ער געלערנט מיט אים אין ישיבה איז געווען געשמאק מיט אים, א בעל מידות וואר ער, און ער זעט ווי יענער רעדט מיט אלעמען חוץ ווי מיט אים, אזוי צוויי שעה, ווייל דאס הייסט מיט מיר רעדט ער נישט, ער רעדט מיט אלעמען חוץ ווי, און ער זעט ער רעדט מיט איינעם פון א אנדערע טיש אויך, און פון דעם טיש מיט אלעמען נישט מיט אים, עס האט אים די גאנצע צייט געבאדערט, וואס טוט זיך דא? און ער האט אים געדענקט ער איז געווען א בעל מידות אין ישיבה, איז געפאלן זיך אויף אים, זעט צו געהאט מיט אים גערעדט קלאר אין די אויגן.

אנדערע איך האב געהערט זייער קול אבער איך ווייס זיי זענען דא איך האב געקענט די תביעת קול וועגן דעם האב איך דיר געזאגט ווער זענען פארשטייט האט אים אויסגעזען אז ער איז עפעס א שונא געווארן מיט אלעמען רעדט ער נאר מיט מיר נישט מצות עשה דאורייתא בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את כל האדם לכף זכות לכף זכות ווידער געזאגט לכף זכות דער פני מנחם האט געזאגט מ'נעמט א לעפעלע א כף דא ביי א שיך לייגט מען א לעפעלע וואס מאכסטו קלענער די פיס מיט דעם? ניין. גרעסער די שיך? אויך נישט. אבער שטופסט אריין, שטופ אים אריין ס'וועט אריינגיין. ער דארף נישט ארויסהאבן קיין תעודת עיוור אז דו האסט אראפגענומען אים שנאה. ער דארף נישט ארויסנעמען א תעודה פון א בלינדער. אזוי קענסטו אויך טון. דו קענסט זען עפעס אנדערע זאכן אויך. רב שיעלע בעלזער, זי"ע, האט ליב געהאט דעם דרך הפלפול אין לערנען.

פארוואס ווי אזוי מאך איך דאס? דער שפת אמת זאגט, ס'איז א באקאנט לשון. ער זאגט אז דעם משנה זאגט אין אבות פרק בית משנה ה אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. וואס זאגט דער שפת אמת אויף דעם? דארטן אין אבות. כלומר, ולמקום חברך אי אפשר להגיע לעולם. קיינמאל וועסט נישט קענען צוקומען. ולמקום חברך אי אפשר להגיע לעולם. וועסט אים קיינמאל נישט קענען דן זיין.

טאמער איינער האט עפעס א מעשה אין שכל, רחמנא ליצלן אביסעלע, ער איז אביסעלע צעריקט, ווערסטו באליידיגט פון אים? ניין, דו פארשטייסט עס, ער איז צעריקט. פארשטייט ער איז צעריקט. נו פארוואס נישט פארשטיין אז דאס איז אויך עפעס אזא צעריקטקייט וואס ער ער איז דארטן עפעס, ער איז אזוי אזא תכונת הנפש האט ער. פונקט ווי איינער וואס איז נישט געזונט בנפשו האסטו נישט קיין טענות. נו פארוואס נישט פארשטיין ווען ער שרייט אויף דיר יעצט איז אויך זיין מצב הנפשי שרייט דא, ס'איז נישט ער, ס'איז תכונת הנפש זיינע. איז א מצוה עשה דאורייתא רבותי. מצוה עשה דאורייתא, א שטענדיג זוכן וואס מען קען דן זיין לכף זכות. וועסט נישט קענען אין יענעם שיך קיינמאל אריינגיין. קיינמאל וועסט נישט קענען דן זיין. קענסט נישט זיינע תכונות הנפש, קענסט נישט זיינע ווייטאגן, קענסט נישט גיין, קענסט נישט זיין מצב, דו ביסט נישט אין זיין מצב. דאס זאגט דער שפת אמת, כלומר, ולמקום חברך אי אפשר להגיע לעולם. קיינמאל נישט אריינקומען דארט. קענסט אים נישט דן זיין.

און רבותי אחי ורעי אהובי וידידי פרשת קדושים דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם שטייט אין זוהר הקדוש תנא רבי אבא פרשתא דא די פרשה כללא דאורייתא דאס איז כלל פון כל התורה כולה

אזוי שטייט אין זוהר הקדוש. אבער זאגט דער זוהר הקדוש רב אבא האט געזאגט, פרשתא דא כללא דאורייתא, ס'איז א כלל פון כל התורה כולה. רשי זאגט אויכעט מלמד שנאמרה, דא שטייט דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. רוב גופי תורה תלויים בה. פרעגט דער שפת אמת, וואס טייטש רוב גופי תורה תלויים בה? דא די וואך איז דא אין קדושים איז דא רוב מצוות?

איך בין א חומר אין זאגט ער דארט א מוראדיגע ווארט ער זאגט אזוי ס'איז געווען איינער ס'האט געהאט א ריזן געשעפט נישט קיין געשעפט געווען א געשעפט אויפן גאנצן גאס אלע געשעפטן דארט געווען א פאבריק פון געשעפטן א גאנצע גאס מיט געשעפט פון דעם געווען עשירות מופלגת איינמאל האט ער געדארפט אפלאזן דעם שטאט אויף א חודש צייט און ממילא האט ער פריערט נישט געקענט שלאפן דריי טעג און דריי נעכט וואו וועמען לאז איך איבער דא די געשעפט א חודש צייט נישט געהאט וואס צו נישט וואס צו טון, וואס טוט מען דא? ביז ער האט מחליט געווען אזוי האט ער געמאכט, ערב זיין נסיעה צוגיין צו איינעם פון דער ראש פון אלע פועלים, האט אים איבערגעגעבן דעם שליסל פון געשעפט, ער זאגט אים נא דיר די שליסל, און האט אים אנגעזאגט באלף אזהרות, מען דארף דא אכטונג געבן אין די געשעפטן מיט די אלע זאכן, יא, מען דארף אכטונג געבן, אכטונג געבן, און האט אים אנגעזאגט, אנגעווארנט, קיצור זאגט ער, למעשה נאך א חודש איז ער צוריק געקומען, ס'איז אים געווארן פונדערווייטנס איז אים געווארן טונקל אין די אויגן, ער האט שוין פונדערווייטנס געשמעקט וואס ס'גייט פאר, ס'איז טונקל, ער גייט אריין אינעווענדיג, נישטא קיין קונים, נישטא קיין קונים, נישטא קיין סוחרים, מ'האט גע'גנב'עט די גאנצע געשעפט דארטן, שוד ושבר היה באבוהל, וואס דארטן טוט זיך דארט, איז געווען א שוד ושבר דארטן וואס דארטן טוט זיך, גניבות, נישטא קיין קונים, און גיבט ער א לויף ארויף צוויי אזייגער ביינאכט צו דעם וואס האט אים איבערגעגעבן די שליסל, קען מען זאגן דו נאר ביסט א נארמאלער מענטש?

זאגט ער, דער אייבערשטער זאגט קדושים תהיו, דו מיינסט נאך א מצוה? ניין, כי קדוש אני השם! זאגט ער, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה די גאנצע פאבריק ווענדט זיך אין דעם, די גאנצע פאבריק איז אין דעם, כי קדוש אני השם, דאס איז די גאנצע ביזנעס דא, איז רוב גופי תורה תלויים בה, פון דעם פרשתא דא, דאס איז כללא דאורייתא. אוודאי איז יעדע מצוה מורא'דיג, בקלה שבקלות דארף מען אכטונג געבן, און קלה שבקלות, אבער פארשטיי וואס דאס מיינט די מצוה, הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה אוודאי און אוודאי, אפילו בקלה שבקלות, אבער דאס איז די ביזנעס פונעם אייבערשטן פארשטיי. מיין זיידע זכרונו לברכה, הרב משה מרדכי לעלובער. האט דער מגיד געזאגט פאר א גבאי, עס איז געווען פארן חופה זיין, האט ער אים געזאגט אז שטייט אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, האט ער אים געפרעגט די סדר איז דאך געווען פארקערט, קודם איז געווען רצה בנו און שפעטער קידשנו, זאגט ער ניין ווייל אן קידשנו איז נישטא קיין רצה און נישטא קיין בנו, דאס איז כללא דאורייתא, די ערשטע זאך איז קידשנו און קדושת החיים פון א מענטשן. נו, קדושת החיים פון א מענטשן. ווי האט ער געזאגט דא, דער דזשימי גראדער ברענגט אז אז דער עולם ווייסט, אלע ווייסן, אז לא פחות עלמא פון ל"ו צדיקים, ס'מוז זיין ל"ו צדיקים נסתרים, אן קיין ל"ו צדיקים שטייט נישט די וועלט. ס'מוז זיין ל"ו צדיקים, און נישטא, די וועלט שטייט נישט אן קיין ל"ו. אבער דער עולם האט א טעות, זיי מיינען אז צדיקים נסתרים זענען קביעים. זענען קביעים, הייבט מען זיי אן צו זוכן אין דימונה, אין אשקלון, אין יפו, איך ווייס ווי, דאס איז א טעות, צדיקים נסתרים הייסט ווער עס האט געארבעט בדברים שבסתר וואס נאר די אייבערשטער ווייסט, איז אין איין טאג קען זיין דו, איין טאג איך, איין טאג יענער, ווען דו ביסט בייגעשטאנען ביי די נסיון ביסטו א למד וואו'ניק, און ולא, א למד זיין אויך נישט.

זאגט דער אור החיים הקדוש, די גמרא זאגט אין קידושין ל"ט, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצוה. וואס איז די עושה, ווען די גמרא זאגט ווען ס'איז בא דבר עבירה לידו, ווען ס'איז געקומען א נסיון, און ער האט מתגבר געווען אויפן עבירה, ונתגבר על יצרו, נותנים לו שכר כעושה מצוה, זאגט דער אור החיים הקדוש, וואס איז א מצוה? דאס איז קדושים תהיו. קדושים תהיו, זאגט דער אור החיים, זאלסט וויסן, דבר אל כל עדת בני ישראל, דער ערגסטער מענטש איז נישט קיין נפקא מינה, ווען ער איז מתגבר על יצרו בבא דבר עבירה לידו, קדוש יאמר לו, איז ער א קדוש. דער אור החיים הק' אויף דעם מסיים, ואין הדרגה בישראל שתהיה נמנעת מהשגה זו. דער נידעריגסטער מענטש, האסט יעצט געארבעט אויף זיך, ביסטו יעצט א קדוש. והוציא זכרון מצוה זו, דאס איז די אור החיים הקדוש זאגט אז וואס מיינט עס קדושים תהיו, וואס איז דאס קדושים תהיו, דאך איז די אז דער רמב"ם, אור החיים הקדוש זאגט אויף וואס וואס איז די קדושים תהיו, די בא דבר עבירה לידו ונתגבר על יצרו. ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצוה, וואס די גמרא זאגט בבא דבר עבירה לידו. און די לשון רשי דארטן איז אין קידושין ל"ט עמוד ב'. אבער בא דבר עבירה לידו וכפה יצרו און מען האט געבראכן דעם יצר זאגט רש"י אין לך מצוה יתירה מזו נישטא קיין גרעסערע מצוה זאגט דער אור החיים הקדוש וואס איז דער מצוה וואסערע מצוה איז עס זאגט ער ס'איז קדושים תהיו און פארוואס זאגט ער והוציא זכר מצוה זו בלשון זה של קדושים פארוואס הייסט עס די מצוה אז קדושים לומר שכל המקיים מצוה זו נקרא קדוש דער וואס איז מתגבר על יצרו זאלסט וויסן ער הייסט קדוש ולטעם זה דקדק לומר אל כל עדת בני ישראל, פארוואס? לומר, כי מצוה זו קדושים תהיו היא מצוה שישנה בכל אדם, שכל איש בקיימו מצוה זו קדוש יאמר לו, ואין הדרגה בישראל שתהיה נמנעת מהשגה זו.

תלמוד לומר כי קדוש אני השם, קדושתי למעלה מקדושתכם, און פרעגן אלע די קשיא, וואס איז געווען די הוה אמינא יכול כמוני, האט געמיינט פונקט ווי דער אייבערשטער. מיין רבי ר' חיים שמואלביץ האט אמאל געשריגן אינמיטן א שמועס, יכול כמוני, ווי קען זיין אזא הוה אמינא? האט ער געזאגט, ווער ס'קען ר' שלמה'לע אונטן, ר' שלמ'קע זווילער, ווער ס'קען ר' שלמה'לע אונטן, ער פארשטייט פשט אין די הוה אמינא פון די גמרא. האט ער געזאגט. ער פארשטייט פשט אין די הוה אמינא יכול כמוני. אה, מען רעדט דא נישט אויף, מען רעדט דא א צדיק איז אוועק פאר זעקס און זיבעציג יאר צוריק. ער פארשטייט פשט אין די הוה אמינא אין די גמרא. ר' שלמ'קע זווילער. דער ר' שלמ'קע זווילער האט געזאגט, אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם, ס'איז א איד פיל מיט תורה. אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשוהו, א איד פיל מיט עבודה.

יכול כמוני, א הוה אמינא, יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני השם. האט דער ריזשינער געזאגט, יכול כמוני, קענסט כמוני. ווי אזוי מ'קען כמוני פונקט ווי דער אייבערשטער? תלמוד לומר, לערן זיך אויס צו זאגן כי קדוש אני השם. זאג נישט איך בין א שייגעץ, איך בין א נידעריגער, ניין, זאג איך בין א קדוש, איך בין א קדוש, וועסטו ווערן א קדוש אויך. הייב אן צו זאגן גרויס אויף זיך, תלמוד לומר כי קדוש אני. לערן זיך אויס צו זאגן כי קדוש אני. בכלל הדברים האלה רבותי, מ'האט דאך נישט קיין השגות וואס ס'הייסט, די גרויסע מגיד האט געזאגט, מגיד פון מעזריטש, האט געזאגט קדושתי למעלה מקדושתכם, האט ער געזאגט אז דער אייבערשטער זאגט קדוש יוז איר למעלה, מיין קדושה אויבן קומט מקדושתכם, פון אונטן ענקער קדושה אונטן. טייטשט מיט דעם דער רבי ר' בונם אז דאס טייטשט קדושים תהיו קדושים איז חסר, קדושים שטייט אן א ו'.

אביסל א שפרינג, אביסל, אביסל א טעם אין לעבן האבן, רבותי. אביסל א טעם אין לעבן. בכלל הדברים האלה, מען רעדט אין קדושים תהיו, מוז מען אריין, דער חתם סופר זאגט די וואך די סדרה זאגט עס, ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם, טייטשט דער חתם סופר שרט לנפש, מאך נישט אן קיין קריץ פארן נפש, וועגן בבשרכם וועגן פרנסה. היינט דארף מען עס נישט מסביר זיין, תשפ"א, ער דארף עס לצורך פרנסה, נו. מאך נישט קיין קריץ אויפן נפש, אזוי זאגט דער חתם סופר, מאך נישט קיין קריץ אויפן נפש בבשרכם וועגן פרנסה. ווי געווען דארטן אין וויליאמסבורג דארטן ביי א חתונה, איינער האט דארטן אריינגעגאנגען צו א חתונה דארטן, האט אים דער מוזיקאנט דער וואס שפילט דארטן, האלט אזא כלי, האלט א כלי.

על כל פנים, איר פארשטייט, וויסן וואס שרט לנפש, וויסן וואס דאס הייסט א גדר, א גדר, מען רעדט וועגן קדושים תהיו, גדרים און יראת שמים, מען דערציילט נאך ווען עס איז געווען די וועלטס קריג, ווען עס איז געווען די וועלטס קריג, האט די דייטשן האבן דעמאלטס געפארן פארן קריג, די צווייטע וועלט קריג, פארן צווייטן וועלט קריג, און די דייטשן האבן געשיקט צו די רעגירונג אין פוילן מודיע זיין אז זיי דארפן צוריק דאנציג, דעם שטאט דאנציג, ווייל דאנציג איז האט געהערט אמאל צו דייטשלאנד, און זיי האבן עס צוגענומען, פוילן האט עס צוגענומען, זיי דארפן צוריק דאנציג זאל מען נישט עפענען נאך א מלחמה. האט דעמאלטס דער ראש ממשלה פון פוילן זיך אנגערופן, אה ווען איך ווייס ער וויל דאנציג און ער זאגט דאנציג און ער וויל דאנציג וואלט איך אים עס צוריק געגעבן זאל נישט זיין קיין מלחמה אבער איך ווייס דאך ער זאגט דאנציג און ער וויל ווארשע ער מיינט אנהייבן מיט דאנציג און אזוי פון שטאט צו שטאט ביז ער'ט צונעמען ווארשע הבירה און דערפאר נישטא קיין ברירה נאר ער האט נישט געוואלט צוריק געבן מיינט צו זאגן לדדון יומא דער יצר הרע ער מיינט דאנציג ער וויל א גדר עפעס פורץ זיין א גדר ער מיינט נישט דעם גדר נאר אויטאמאטיש ווערסטו אריבערגעקוילערט איך וויל נישט זאגן ווי

נישטא אן קיין גדר האט נישט מוזט איר אריינפאלן אין דעם דאורייתא. ס'איז נישט געווען קיין שבת וואס איז נישט געווען קיין מכשולות אין דאורייתא. זיי האבן געהאלטן נאר די דאורייתא'ס. אויפן חזון איש'ס טאג האבן זיי געהאלטן נאר דאורייתא'ס. זיי דערציילן רבי שמעון שקאפ האט איינער געפרעגט, איינער א תלמיד, ער איז געווען פון דייטשלאנד, האט אים געזאגט ביי אים אין שטאט,

די איינציגע פארוואס טאקע ווייל בזמנם האט מען נישט אראפ גענומען די בארד איז נישט געווען וואס צו גוזר זיין אזוי האט מען געדארפט גוזר זיין נישט מיט דעם אראפ נעמען אפילו מיט דעם אויך נישט יא און ממילא וויבאלד נישט געווען האט מען בכלל נישט אראפ גענומען די בארד נישט געווען וואס צו גוזר זיין און ממילא פאר דערפאר איז מען נכשל געווארן מיט דאורייתא אינטערעסאנטע זאך אז די חידושי הרי"ם אין ליקוטי הרי"ם די וואכעדיגע סדרה ער זאגט דעם ווארט עפעס אביסל אנדערש אין גאנצן ער זאגט א מורא'דיגע ווארט אין ליקוטי הרי"ם חידושי הרי"ם ער זאגט ס'איז געווען א וויכוח צווישן חכמים מיט צדוקים להבדיל. חכמי ישראל האבן געזאגט מען מוז א גדר אן קיין גדר פאלט מען נישטא מען מוז א גדר אזוי האבן חכמי ישראל געזאגט צדוקים האבן געזאגט אז ס'איז צופיל אנגעלייגט עס לייגן א גדר וועלן זיי נישט מקיים זיין די דאורייתא אויך עס איז צופיל ס'איז צופיל אזוי האבן געזאגט די צדוקים אבער חכמי ישראל האבן געזאגט אז מ'וועט מען פארלאזן צו נישט זיין קיין גדר האט מען מחליט געווען א פשרה זאגט די חידושי הרי"ם מחליט געווען א פשרה מ'נעמט איין לאו וואס איז דא אויף דעם פינף לאוין וואס איז ער אויף תער און לאמיר זעהן וואס איז דא, אויף דעם האט מען נישט געמאכט קיין גדר, און גיב א קוק וואס איז געווארן, אויף דעם איז מען נכשל געווארן, ס'נישטא קיין אזא זאך אן קיין גדר, נישטא קיין אזא זאך, קומט א צווייטע אינגערמאן, וואס ווען מ'רעדט מיט אים וועגן אזעלכע זאכן, וועגן הגדרים, צו וואס, ער רעדט דארט וועגן די לבוש, נישט פונקט ווי זיין טאטן, גייט עפעס אנדערש אינגאנצן, רבי, וואס איז דאס? איך בין א אמת'ער, איך בין תוכו כברו.

איך דאכט זיך דאס הייסט נישט תוכו כברו. דו ווי דו מאכסט דאס איז ברו כתוכו ווי מען זאגט. אין דרויסן אינעווייניג דאס שטייט נישט דא. תוכו כברו טייטש זעה אינעווייניג זאל זיין זעה אין דרויסן זאל זיין בסדר קודם. און שפעטער זיין תוכו כברו. דער חוזה מלובלין זאגט א מורא'דיגע ווארט אויף א מדרש די וואך.

האסט געמאכט ליצת בציבור האסט געפילט אשר קדשנו? האסט זיך געוואשן נעבען אשר קדשנו האסט געפילט אשר קדשנו? אבער ביי א גדר אתה מוצא קדושה איז מקום שאתה מוצא גדר אתה מוצא קדושה איז גדר את פלוני יא רבותי כלל הדברים האלה פארשטייט זיך נאר מיט התחזקות מיט התחזקות מיט א אמת'ע ריכטיגע התחזקות פון יעצט און ווייטער ווי האט ער געזאגט דער בית אברהם צוויי מאל שטייט די וואך קדושים תהיו קדושים תהיו אין סוף פרשה נאך די אלע פגמים מיט עריות שטייט נאכאמאל והייתם לי קדושים פארוואס ביסט געפאלן די אייבערשטער וויל פון יעצט פון יעצט גדרים פון יעצט ווי שטייט אין מסכת גרים אין סוף פרק ד' אז פארוואס האט די אייבערשטער געהייסן פאר אברהם אבינו ביי די נײַן און נײַנציק זיך מל'ען ביי די נײַן און נײַנציק פארוואס האט די אייבערשטער געוואלט זאגן אפילו ביי די נײַן און נײַנציק קומט צו מרמז זיין לדורות אפילו ביי די נײַן און נײַנציק קענסט קענסט דיך נעמען דער פראבלעם איז אן דא מיט די בחורים און אינגעלייט אז זיי פילן זיך א הונדערטער נישט קיין נײַן און נײַנציק

יחד איז זאגן תורה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, האט ער געשריגן אש איז פייער, תמיד איז שטענדיג, תוקד זאל ברענען, על המזבח איז אויפן הארץ, מקום זביחתו אויפן הארץ, לא תכבה עס זאל זיך נישט פארלעשן נאכן ערגסטע עבירה אויכעט, דאס איז כל התורה כולה, און האט פארמאכט די טיר. איז כל התורה שטענדיג די פייער, נאכאמאל, אש פייער תמיד שטענדיג תוקד זאל ברענען, על המזבח איז אויפן הארץ, מקום זביחתו, לא תכבה ס'זאל זיך נישט באלעשן נאכן ערגסטע עבירה אויכעט דאס איז כל התורה כולה די פייער זאל פלאקערן שטענדיג די פייער, די פייער איז די טייטש רבותי, די פייער איז די טייטש רבותי וואס אונז דערנענטערמער זיך דעם מוצאי שבת, ס'איז א גרויסן טאג, ווען איז פסח שני? מוצאי שבת, ניין? מוצאי שבת ווען איז פסח שני? זינטיג באנאכט, זינטיג באנאכט. זינט יא. אין זינטיג באנאכט פסח שני. איך ווייס ביי יהודי אין פסח שני שטייט אין זוהר הקדוש. אז אז אז גייט ארויס א בת קול. כל מאן דלא יכיל למחמי מטרוניתא. עד כדין, ווער עס האט נישט געקענט זען די מטרוניתא, די שכינה הקדושה ביז יעצט, ייתי ויחמי קומען זען. עד דלא ינעלון תרעי ביז מ'פארמאכט נישט די טויער. אימתי כרוזא אכריז, בארבעה עשר לחודש, פסח שני גייט ארויס א בת קול, בארבעה עשר לחודש השני, פון דעם, דעמאלטס איז זעקס טעג, זיבן טעג אפען, זיבן טעג גייט זיין אפענע טויערן, זיבן טעג אפענע, ווער האט געעפענט די טויערן רבותי? ווער האט געעפענט די טויערן? ס'שטייען דא אידן, זאגט דער חידושי הרי"ם, הערטס א ווארט רבותי, דארף אביסל מחלחל זיין, בחורים מיט אינגעלייט, מחלחל זיין אביסל אין מח, און זאגט, שטייען דא אידן און זיי זאגן פאר משה רבינו אין פרשת בהעלותך, ויאמרו האנשים האלו ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן השם במועדו? למה נגרע? פרעגט דער חידושי הרי"ם איך פארשטיי נישט, דו האסט געזאגט דעם תירץ פאר די קשיא. זאגסט אנחנו טמאים און דו פרעגסט למה נגרע? האסט דאך געזאגט ביסט טמא קענסט נישט מקריב זיין קרבן. ס'איז פונקט ווי איינער פרעגט איך האב נישט קיין הענט פארוואס לייג איך נישט קיין תפילין? די זעלבע זאך. אנחנו טמאים למה נגרע וואס איז דאס? זאגט דער חידושי הרי"ם בעל כרחך לומר א למה נגרע דאס איז נישט געווען קיין שאלה דאס איז געווען א משאלה פון הארץ די הארץ האט ארויסגעשריגן ס'איז נישט קיין שאלה אויף האבן געהאט אויף א תשובה למה נגרע איך ווייס איך בין נישט בסדר איך ווייס אנחנו טמאים וואס שרייט אייבערשטער אבער איך וויל זיין בסדר למה נגרע עס שרייט אבער איך וויל זיין בסדר, עס שרייט איך וויל זיין בסדר, דאס איז די איינציגסטע מאל וואס תורה חדשה מאתי תצא, עס איז קיינמאל נישט געווען קיין אזא זאך, א נייע זאך פסח שני, ווייל ווען א מענטש שרייט איך ווייס אנחנו טמאים, איך ווייס איך בין נישט בסדר אבער איך וויל זיין בסדר, עס האט געמאכט א נייע תורה. ס'איז נישט געווען קיין אזא זאך אפילו ביי בנות צלפחד, וואס האט זי געזאגט אים, כן בנות צלפחד דוברות, דאס איז דארטן זאגט די גמרא פרשה זו כתובה לפני במרום, נאר זיי האבן זוכה געווען, ס'איז געווארן דורך, ס'איז איבערגעגעבן געווארן דורך זיי. פסח שני איז די איינציגסטע מצוה וואס איז נישט געווען פריער, ס'איז געווארן א נייע תורה ווייל א מענטש שרייט איך בין נישט בסדר, אוי איך בין ווייט נעבעך, אנחנו טמאים, אבער למה נגרע ער שרייט ארויס צום אייבערשטן און מאכט א נייע תורה א נייע בריאה א נייע וועלט. אזא שטייגער, זאגט דער שינאווער רב א מורא'דיגע ווארט, אז ס'שטייט דארטן אין פרשה דארטן ביי פסח שני, זיי האבן געזאגט למה נגרע, וואס שטייט שפעטער, ויאמר משה אליהם, האט זיי געזאגט עמדו ואשמעה, ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה השם לכם, שטייט דא ואשמעה, רשי זאגט אויפן פלאץ, כתלמיד, אז משה רבינו האט געזאגט כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו, אשרי ילוד אשה שכך מובטח שכל זמן שהוא רוצה הוא מדבר עם השכינה, אזוי זאגט רשי.

וואס דאס הייסט אן השתוקקות א געשריי, א געשריי אזא שטייט אין אבני נזר א מורא'דיגע ווארט וואס דער שם משמואל ברענגט עס אין כמה וכמה מקומות, ער ברענגט עס אין פרשת כי תשא תר"ע, ער איז געווען א זוהן פון אבני נזר אינמיטן די שבעה נאך פון אבני נזר, ער ברענגט עס אין כמה מקומות, הערט א לשון, הנה כבוד קדושת אבי אדמור דער אבני נזר אמר. שאם תהיה לאדם השתוקקות, איך ווייס איך בין נישט בסדר, אבער השתוקקות, אויב ער רייסט זיך, השתוקקות לעבודת השם יתברך, אז אי אפשר שיהיה בגיהנום, דער מענטש וועט נישט קענען זיין אין גיהנום, ואם יהיה שמה, האט ער געזאגט ערב אני בדבר אז ער נעמט ערבות, שהתשוקה ההיא וואס ער שרייט שטענדיג איך וויל זיין בסדר, תוציא אותו החוצה משם כחץ, ער וועט פליען פון דארטן כחץ. דער אבני נזר זאגט איך בין ערב ער וועט ארויספליען פון דארטן כחץ, ער לאזט טרערן אל תביאנו לידי חטא, ער לאזט טרערן ויחד לבבנו לאהבה את שמך והאר עינינו בתורתך, ער לאזט טרערן זאגט ער איך בין ערב אז טאמער וועט ער זיין אין גיהנום בין איך ערב ער פליט פון דארטן ארויס כחץ, למה נגרע מה התורה חדשה מאיתי תצא למה נגרע אבער א געשריי רבותי די מדרש דערציילט אין פרשת שמיני. דערציילט דער מדרש א מורא'דיגע מעשה, י"ב, שמיני י"ב, מורא'דיגע מעשה, מעשה באדם אחד געווען עפעס א מענטש האט זיך געהאלטן אין איין טרינקען וויין, אין איין טרינקען, אבער נישט סתם, ער האט פארקויפט כל כלי בית וועגן וויין, די קינדער האבן געזען ער פארקויפט אלע כלי בית וועגן וויין, די קינדער געזען ס'גייט נישט בלייבן קיין ירושה, ער גייט גארנישט איבערלאזן, וועגן זיין וויין, וועגן זיינע משקאות, ער גייט דא, האבן די קינדער מחליט געווען,

מה עשה הקדוש ברוך הוא? ווען ער איז געשלאפן איז דארטן אריבערגעפארן לעבן דעם בית העלמין, און דעמאלטס איז אריבערגעפארן סוחרי יין מיט חמורים און עס איז געווען פיל מיט וויין, פיל. און ווען די סוחרים זענען אריבערגעפארן לעבן דעם בית העלמין האבן זיי געהערט א קול אנגריא, קול מלחמה, האבן זיי געכאפט א ציטער ווען מען כאפט מיט געשמוגלטע סחורות גייט מען גלייך זיצן אין תפיסה, זיי האבן געכאפט א פחד, האבן זיי גענומען די אלע פעסער און אריינגעווארפן אין בית הקברות. ס'איז געווען א דמיון, זיי האבן געהערט א קול אנגריא, זיי האבן נאר געהערט א קול מלחמה, זיי האבן געמיינט ס'איז א מלחמה, און זיי אריין אלע פעסער אריינגעווארפן אין תפיסה, דער שיכור האט זיך אויפגעכאפט פון שלאף, נאך טרעפט ער פיל מיט פעסער, אזוי גרייט מיטן קראן, נאר האט נישט געדארפט מער פון דרייען דעם קראן, און שיסט. איי נאך אפאר טעג זאגט די מדרש, האבן די קינדער געזאגט, מען מוז גיין נאך דריי טעג, האבן די קינדער געזאגט, מען דארף, מען מוז זען וואס די מעשה מיטן טאטן. און זענען געקומען טרעפן זיי די טאטע פיל מיט פעסער וויין, זאגט דער מדרש אז די רב קינדער האבן געזאגט אז כאן לא עזב אותך השם, דא האט דער אייבישטער דאס אויך געשיקט, אויב אזוי האבן זיי געמאכט א תקנה אז פון היינט איז יעדער איינער פון די קינדער העט משקה זיין דעם טאטן יין. רבותי, וואס שטייט דא אין מדרש? מען זאגט נאך א מאמר וואס שטייט דא אין מדרש במאמר המוסגר אז א טאטן איז מען נישט מחנך.

א רצון פון א מענטשן און מחולל מופתים מיט פלאות. ער האט אזוי געוואלט די וויין, טאמער אונז זאל מיר וועלן קדושים תהיו, אונז זאל מיר וועלן רצון השם טון פונקט ווי ער האט געוואלט וועט ביי אונז אויך זיין די פלאות, זאל די אייבערשטער העלפן און שנזכה כולנו יחד להתעורר להתקדש בקדושה של מעלה.